בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף פ ו. הייבן מיר אן דף פ ו עמוד א' אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי שהיא טמאה, וואס טייטש אזוי, ס'איז דא א דין אז א פרוי וואס איז פולט שכבת זרע, וואס די שכבת זרע קומט ארויס פון איר, ווערט זי טמא פון דעם, מען רעדט נישט דא פון די טומאה פון די שכבת זרע אליין, מען רעדט אויך נישט דא פון די טומאה פון תשמיש, מען רעדט נאך אלעמען ווען זי איז פולט די שכבת זרע איז חל אויף איר א נייע טומאה, נאר וואס, דאס איז בתנאי אז די שכבת זרע איז נאך ראוי לקלוט, ס'איז ראוי להוליד, ס'קען נאך געבוירן ווערן פון דעם שכבת זרע א קינד, טאמער ס'איז שוין נסרחה, נסרחה איז טייטש אז די שכבת זרע איז שוין מער נישט ראוי להוליד, דעמאלטס אפילו אז ס'קומט ארויס פון דעם פרוי איז ווערט זי נישט טמא, און במילא זאגט דא די משנה, פון ווי ווייסט מען אז א פרוי וואס איז פולט שכבת זרע די דריטע טאג נאך תשמיש אז זי איז נאך טמא וואס טייטש פון ווי ווייסט מען אז די דריטע טאג נאך תשמיש איז עס נאך ראוי להוליד ס'איז נאך ראוי לקלוט זאגט די משנה שנאמר מען לערנט עס ארויס ווייל שטייט אין פסוק היו נכונים לשלושת ימים אל תגשו אל אשה ווי די פסוק איז דארט ממשיך די פסוק זאגט דארט ביי די הכנה צו מתן תורה אז די רבונו של עולם האט געזאגט פאר משה רבינו ער זאל אנזאגן פאר כלל ישראל דריי טאג פאר מתן תורה, אל אל תגשו אל אשה היו נכונים לשלושת ימים, אז מען טאר נישט וואוינען איינער מיטן צווייטן, און ממילא ווי מען וועט זעהן אין די גמרא, דאס גייט ווי די שיטה, מען וועט זעהן ס'איז דא א מחלוקת טאקע ווען איז דאס געווען, צו דאס איז געווען דריי טאג פאר מתן תורה, צו צוויי טאג פאר מתן תורה, אבער אונזער משנה גייט ווי די מאן דאמר, אז דאס איז געווען מיטוואך, און מתן תורה איז געווען שבת. קומט אויס, פארוואס האט דער רבונו של עולם געהייסן אל תגשו אל אשה אום מיטוואך? וואס טייטש ס'קען נישט זיין אז די סיבה איז כדי די מענער זאלן נישט זיין טמא, ווייל א מאן וואס איז טמא ווייל ער האט מוצא געווען שכבת זרע קען זיך גיין טובל'ען און גראד נאכדעם איז ער טהור ביי הערב שמש איז ער שוין טהור, נאר וואס דען וואס האט אויסגעפעלט די דריי טעג איז א ראיה פון דעם אז ס'איז געווען די סיבה געווען אלס די פרויען, ווייל די פרויען קענען נאך פולט זיין שכבת זרע אפילו נאך די ערשטע טאג און נאך אלץ ווערן טמא, כדי די פרויען זאלן נישט זיין טמא ביי מתן תורה, האט דער רבונו של עולם געהייסן מיטוואך שוין אז אל תגשו אל אשה מען זאל פורש זיין, כדי זאל נישט זיין א פולט, ווייל מיטוואך אז מען וועט פורש זיין קומט אויס אז אפילו שבת עט ארויסקומען שכבת זרע, בשעת מתן תורה עלן זיי נישט טמא ווערן ווייל ס'איז שוין נאך די דריטע טאג, אבער טאמער זיי וואלטן ערשט פורש געווען דאנערשטאג, איז דאנערשטאג פרייטאג שבת שבת וואס קומט ארויס איז ער נאך מטמא, איז א ראיה פון דעם אז דריי טאג געדויערט ביז די שכבת זרע איז מער נישט ראוי לקלוט. זאגט די משנה ווייטער, מנין שמרחיצין את המילה ביום השלישי א נייע דין, פון ווי ווייסט מען אז מען מעג אפוואשן די מקום המילה פון א קינד ביום השלישי שחל להיות בשבת די דריטע טאג נאכן מילה, די שלישי למילה ווען ס'געפאלט שבת, פון ווי ווייסט מען אז מען מעג אנווארעמען וואסער און אפוואשן דאס קינד אפילו מ'איז מחלל שבת מיט דעם, וואס די עיקר שאלה דא איז פון ווי ווייסט מען אז א שלישי למילה הייסט נאך א קינד א חולה מסוכן אז מען מעג אים אפוואשן? ווייל דאס איז קלאר אז יעדע חולה מסוכן קען מען מחלל שבת זיין וואס זאל נאר נישט זיין, ס'איז לאו דווקא א קינד לאו דווקא א מילה, נאר פון וואו ווייסט מען אז א שלישי למילה ביי יעדן קינד ווערט אנגערופן א חולה מסוכן, שנאמר ווייל שטייט אין פסוק ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים, וואס שטייט דארט ביי די בני שכם אז שמעון ולוי האבן געווארט אויף די דריטע טאג, און דעמאלטס האט מען אויסגעהארגעט די אלע בני שכם, איז וואס דאס איז געווען די שלישי למילה, ווייל דעמאלטס זענען געווען די שוואכסטע, זעהן מיר אז די דריטע טאג, די שלישי למילה, איז נאך א טאג וואס מ'איז שוואך, וואס מ'ווערט נאך פאררעכנט א חולה מסוכן, און במילא יעדעס קינד, די דריטע טאג נאכן מילה, מעג מען מחלל שבת זיין פאר אים, ווייל ער איז א חולה מסוכן. יעצט מען וועט שוין זעהן אז ס'דא א משנה, וואס קריגט זיך אויף דעם בהמשך המסכתא, נאר דאס אזוי זאגט דא די משנה, זאגט די משנה ווייטער, מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, פון וואו ווייסט מען אז מען בינדט צו א רויטע פאדעם אויף די קאפ פון די שעיר לעזאזל, שנאמר וואס שטייט אין פסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, זעהן מיר אז דער פסוק דערמאנט אז א רויטע פאדעם ווערט ווייס, וואס דאס איז מרמז אויף די פאדעם וואס מען פלעגט צובינדן צום שעיר לעזאזל און די אנדערע האלב פאדעם האט מען צוגעבונדן צום בארג, טאמער ס'איז ווייס געווארן איז דאס געווען א סימן אז דער רבונו של עולם האט מכפר געווען די עוונות פון כלל ישראל. די פערטע זאך זאגט די משנה, מנין לסיכה שהיא כשתייה ביום הכיפורים, פון וואו ווייסט מען אז זיך זאלבן מיט אויל איז פונקט ווי טרינקען, וואס טייטש אזוי ווי מען טאר נישט טרינקען יום כיפור, טאר מען זיך אויך נישט זאלבן, יעצט פארשטייט זיך ס'איז נישט די זעלבע איסור, טרינקען יום כיפור איז א חיוב כרת, זיך זאלבן איז נישט קיין חיוב כרת, אבער פון וואו ווייסט מען אז דאס איז א פראבלעם, וואס טייטש אז זאלבן איז אזוי ווי טרינקען אז ביידע זענען אסור? זאגט די משנה, אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר וואס שטייט אין פסוק ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו, זעהן מיר אז די פסוק איז משווה און מקיש מים בקרבו וואס דאס איז טרינק וואסער און שמן בעצמותיו דאס איז אויל וואס מען שמירט זיך מיט דעם, סיכה צו שתיה, זעהן מיר אז סיכה איז אסור אויך יום כיפור. זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא פרעגט אזוי, רישא דלא כר' אלעזר בן עזריה, סיפא כר' אלעזר בן עזריה, וואס טייטש אזוי ווי מען האט שוין דערמאנט אין די משנה אז די ענין צו מען מעג אפוואשן א קינד די שלישי למילה, צו שלישי למילה הייסט א חולה מסוכן צו נישט, איז א מחלוקת אין א משנה דף קל"ד וואס ר' אלעזר בן עזריה איז דער וואס האלט אז מען מעג טאקע. קומט אויס אז אונזער משנה, דער דין פון די משנה, די סיפא פון די משנה וואס די משנה לאזט אפוואשן א קינד ביים שלישי למילה, דאס גייט כשיטת ר' אלעזר בן עזריה. פון די צווייטע זייט אבער, די רישא פון די משנה, וואס שטייט דארט אז א פולטת שכבת זרע די דריטע טאג איז מטמא א פרוי, דאס איז דלא כר' אלעזר בן עזריה, ווייל ווי מען וועט באלד זען אין די גמרא, ר' אלעזר בן עזריה קריגט זיך אויף דעם, און ר' אלעזר בן עזריה האלט די דריטע טאג איז שוין נישט מטמא די פרוי. איז במילא לכאורה דא א סתירה, אז די רישא גייט דלא כר' אלעזר בן עזריה, ר' אלעזר בן עזריה קריגט זיך אויף די דין פון די רישא, און די סיפא גייט כשיטתו, דאי כר' אלעזר בן עזריה טהורה שמענא ליה, ווייל טאמער דו זאגסט מיר אז די רישא איז אויך כשיטת ר' אלעזר בן עזריה איז דאך נישט אזוי, ווייל אזוי ווי מען וועט באלד זעהן ר' אלעזר בן עזריה האלט אז א פרוי וואס איז פולט שכבת זרע די דריטע טאג איז נישט טמא זי איז טהור, איז במילא איז עס א סתירה. זאגט די גמרא אזוי, מאן דלא מוקי כתנאי, תנא רישא טהורה, ומוקי לכולה כר' אלעזר בן עזריה, איז בעצם אין מסכת בבא מציעא איז דא א מחלוקת אמוראים וואס טוט מען מיט א משנה וואס איז זיך סותר, וויאזוי פארענטפערט מען אזא סארט משנה, איז דא צוויי וועגן בעצם וויאזוי מען קען פארענטפערן א משנה וואס איז זיך סותר, די ערשטע וועג וויאזוי מען קען עס פארענטפערן איז זאגן אז די רישא פון די משנה גייט ווי איין תנא, און די סיפא פון די משנה גייט ווי א צווייטע תנא. דאס איז איין וועג. א צווייטע וועג וואס מען קען פארענטפערן א משנה וואס איז זיך סותר, איז מען זאגט ביידע גייט ווי די זעלבע תנא נאר איז דא א טעות אין די משנה, אדער מען דארף זאגן אז איין חלק פון די משנה איז איין ציור, די צווייטע חלק פון די משנה רעדט פון א צווייטע ציור, אדער מען דארף טוישן די גירסא פון די משנה, וואס טייטש מען זעצט נישט איין די משנה אויף צוויי תנאים, נאר מען פרובירט יא איינצוזעצן אז די גאנצע משנה זאל שטימען מיט איין תנא. יעצט ר' יוחנן האלט דארטן בבא מציעא אז ענדערש זאל מען איינזעצן א משנה לויט צוויי תנאים, און די וואס קריגן זיך דארט אויף אים זאגן אז ענדערש איינזעצן א משנה לויט איין תנא, און ממילא דאס זאגט דא די גמרא, אז מאן דלא מוקי כתנאי, דער וואס האט נישט ליב איינצוזעצן א משנה ווי צוויי תנאים, ער וועט טאקע מוזן זאגן אז רישא טהורה אז דאס וואס שטייט אין די משנה מנין לפולטת שכבת זרע ביום שלישי וואס אונז האבן געזען אין די משנה שהיא טמאה, מען דארף טוישן די גירסא און זאגן מנין שהיא טהורה, ומוקי לה לכולה כר' אלעזר בן עזריה, במילא וועט אויסקומען אז די גאנצע משנה שטימט ווי ר' אלעזר בן עזריה ווען מען האט טאקע געטוישט די גירסא פון די משנה, ומאן דמוקי כתנאי, אבער דער וואס אין מסכת בבא מציעא וואס דאס איז כשיטת רבי יוחנן וואס רבי יוחנן האלט אז מען קען יא איינזעצן א משנה ווי צוויי תנאים העט מען טאקע זאגן אז רישא רבנן וסיפא כרבי אלעזר בן עזריה אז די רישא פון די משנה גייט כשיטת חכמים און די סיפא גייט כשיטת רבי אלעזר בן עזריה זאגט יעצט די גמרא תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא פולטת שכבת זרע ביום השלישי טהורה דברי רבי אלעזר בן עזריה די ברייתא דא גייט דן זיין ביז ווען איז שכבת זרע ראוי ליקלט ביז ווען ווערט א פולטת טמא איז אזוי, ר' אלעזר בן עזריה האלט אז פולטת ביום השלישי טהורה, וואס טייטש אלעמאל קוקט מען אויף טעג, מען קוקט אויף טעג ס'טייטש מען קוקט אויף די טאג פון די וואך, און מען קוקט נישט אויף קיין שום אנדערע זאך, מען קוקט נישט אויף שעות, און מען קוקט נישט אויף עונות, וואס טייטש בעצם א טאג איז צוטיילט אויף צוויי עונות, יעדע פיר און צוואנציג שעה, איז דא א נאכט און א טאג, ביידע ווערט אנגערופן א עונה, יעדן טאג האט צוויי אזעלכע עונות, און ממילא ר' אלעזר בן עזריה האלט, מען וועט באלד זען וואס איז די מקור פון דעם, זיי לערנען עס אלץ ארויס פון מתן תורה, אבער ר' אלעזר בן עזריה האלט אז א פרוי כדי זי זאל טמא ווערן פון שכבת זרע איז נאר אינעם צווייטן טאג, די ערשטע טאג און די צווייטע טאג, די דריטע טאג ווען זי זעט שכבת זרע איז זי טהור, און במילא קומט אויס לויט ר' אלעזר בן עזריה, וועלן מיר אנכאפן א דוגמא, אזוי ווי ר' אלעזר בן עזריה לערנט טאקע געווען ביי מתן תורה, א פרוי וואס האט משמש געווען דאנערשטאג, מתן תורה געווען שבת, שבת דארף די פרוי זיין ריין, האלט רבי אלעזר בן עזריה א פרוי וואס האט משמש געווען דאנערשטאג איז דאנערשטאג איז זי טמא טאקע, פרייטאג אויב זי איז פולטת איז זי טמא, שבת וואס דאס איז די דריטע טאג טאמער זי איז פולטת איז זי ריין, און במילא קומט אויס אזוי, טאמער די פרוי האט משמש געווען לאמיר זאגן דאנערשטאג נאכט די נאכט פאר דאנערשטאג מיטוואך ביינאכט קומט אויס וויפיל צייט דארף זי ווארטן ביז איר פליטה וועט זיין טהור? גאנץ די נאכט פון דאנערשטאג, די גאנצע טאג פון דאנערשטאג, די גאנצע נאכט פון פרייטאג, און די גאנצע טאג פון פרייטאג. שבת, אז פרייטאג צו נאכטס עט זי שוין זיין ריין, עס טייטש אלעס צוזאמען איז פֿיר עונות, א עונה האמיר געשמועסט איז צוועלף שעה, פֿיר עונות שפעטער ווערט זי טהור. וואס איז אבער טאמער די פרוי עט משמש זיין דאנערשטאג בייטאג, צו לאמיר זאגן נאך בעסער, א פרוי וואס עט משמש זיין דאנערשטאג ממש פארנאכט, וויפיל עט זי דארפן ווארטן? אויכעט, שבת עט זי זיין ריין נישט קיין חילוק וויפיל שעות האמיר געשמועסט לויט ר' אלעזר בן עזריה, און במילא, זי האט משמש געווען דאנערשטאג ביינאכט ממש פארן שקיעה, העט זי דארפן ווארטן די פאר מינוט ביז צום שקיעה, וואס דאס ווערט גערעכנט כאילו גאנץ דאנערשטאג, מקצת היום ככולו, שפעטער פרייטאג איז צוויי עונות, דאנערשטאג נאכט, ליל שישי, און פרייטאג בייטאג, און שבת איז שוין ריין, וואס טייטש קען זיין אמאל א פרוי דארף ווארטן צוויי עונות, ס'קען זיין אמאל דריי עונות, טאמער א פרוי העט משמש זיין דאנערשטאג אינדערפרי, און ס'קען אמאל זיין פֿיר עונות, טאמער א פרוי עט משמש זיין מיטוואך ביינאכט נאכן שקיעה. דאס איז די שיטה פון ר' אלעזר בן עזריה. ר' ישמעאל אומר, ר' ישמעאל האלט אנדערש, מ'עט באלד זעהן ר' ישמעאל האלט אז מ'האט פורש געווען שוין מיטוואך, און במילא האלט ר' ישמעאל אז א פרוי ווערט יא טמא די דריטע טאג נאכן זעהן, נישט די צווייטע טאג וואס מ'האט געזעהן ר' אלעזר בן עזריה, און במילא לויט ר' ישמעאל קומט אויס פעמים שהן ארבע עונות, פעמים שהן חמש עונות, און פעמים שהם שש עונות, ס'דא אמאל וואס ס'איז פיר עונות, אמאל פינף עונות, אמאל זעקס עונות. יעצט וואס איז די חשבון פיר, פינף אדער זעקס? איז פשוט, אזוי ווי מ'האט יעצט געזאגט, ר' ישמעאל האלט אז די דריטע טאג וואס א פרוי איז פולעטת איז זי נאך טמא, נאר די פערדע טאג איז זי טהור, און במילא, עמער אנכאפן א דוגמא, מיטוואך האט א פרוי משמש געווען, איז ווערט זי ריין שבת, נישט קיין חילוק ווען מיטוואך דאס איז געווען, מען רעכנט דריי טאג, מיטוואך דאנערשטאג פרייטאג, אלע פליטות דעמאלט זענען טמא, שבת איז שוין טהור, און במילא, א פרוי וואס וועט משמש זיין דינסטאג נאכט נאכן שקיעה, דארף ווארטן מיטוואך צוויי עונות, דאנערשטאג צוויי עונות, און פרייטאג צוויי עונות, שבת ווערט זי ריין, א פרוי וואס וועט משמש זיין מיטוואך אינדערפרי, דארף ווארטן איין עונה פון מיטוואך, א גאנצע טאג מיטוואך, צוויי עונות דאנערשטאג און צוויי עונות פרייטאג, איז צוזאמען איז פינף, און ס'דא אמאל וואס ס'איז נאר פיר. טאמער זי עט משמש זיין מיטוואך ביינאכט ממש פארן שקיעה, איז דארף זי ווארטן די ביסל ביז צום שקיעה איז מיטוואך, וואס דאס איז אפילו נישט קיין עונה, שפעטער צוויי עונות פון דאנערשטאג, צוויי עונות פון פרייטאג, און שבת איז זי ריין. אזוי האלט ר' ישמעאל ווייל אויכעט ר' ישמעאל האלט מקצת היום ככולו, ברגע וואס ס'איז א מינוט איבערגעבליבן אין טאג קען מען שוין רעכענען די גאנצע טאג ווי א טאג. ר' עקיבא אומר, ר' עקיבא זאגט ניין, לעולם חמש, אלעמאל איז פינף עונות, פינף עונות, לויט רבי עקיבא איז טייטש פינף מאל צוועלף שעה, צוזאמען איז דאס זעכציג שעה, ס'גייט מיר נישט אן וויפיל עונות טעכניש איז אריבער, די עיקר נקודה איז ס'זאל זיין דא זעכציג שעה, און במילא וואס דאס איז בדרך כלל דאס פינף עונות, אבער למשל זאגט רבי עקיבא ואם יצאתה מקצת עונה ראשונה, נותנין לה מקצת עונה שישית, טאמער למשל זי האט משמש געווען דריי שעה אריין אין די ערשטע עונה, דארף זי יעצט צואווארטן נאך א איבעריגע דריי שעה אין די זעקסטע עונה. פארוואס? ווייל אלעמאל איז נישט פינף עונות נאר זעכציג שעה, וואס דאס טייטשט אויס אז טאמער זי'ט משמש זיין אינמיטן די ערשטע עונה איז עס נישט פינף עונות נאר ס'איז פינף עונות מיט אביסל, טאמער זי'ט משמש זיין אינמיטן פונקט אינמיטן פון די ערשטע עונה איז דארף זי ווארטן די האלב פון די ערשטע עונה, נאכדעם די גאנצע צווייטע דריטע פערדע פיפטע, און האלב פון די זעקסטע, צוזאמען איז דאס כאילו פינף גאנצע עונות טייטש זעכציג שעה, און נאר נאכדעם ווערט זי ריין. פארוואס? ווייל רבי עקיבא האלט און מיר שוין זעהן אז די פרישה וואס מ'האט פורש געווען פאר מתן תורה איז געווען פונקט פינף עונות פאר מתן תורה און במילא לערנט ער ארויס פון דארט אז ס'איז טאקע פונקט זעכציג שעה. יעצט אזוי איידער מ'גייט ווייטער קודם כל האבן מיר דא געזעהן בפירוש אז ר' אלעזר בן עזריה האלט אז די פליטת שכבת זרע איז מטמא נאר צוויי טאג די דריטע טאג איז שוין טהור און דאס האט מען טאקע געזעהן וואס די גמרא האט אנגעהויבן אז רישא דלא כר' אלעזר בן עזריה ווייל ביי אונזער משנה איז משמע אז די פליטה פון די דריטע טאג איז נאך אויך טמא, אבער על כל פנים זאגט די גמרא ווייטער אמרי רבנן קמיה דרב פפא, ואמרי לה רב פפא לרבא, האבן די חכמים געפרעגט צו רב פפא, ס'דא וואס זאגן אז רב פפא האט געפרעגט צו רבא, האבן זיי געפרעגט אזוי, בשלמא ר' אלעזר בן עזריה, גאנץ רעכט, ר' אלעזר בן עזריה, וואס רבי אלעזר בן עזריה האלט אז די פליטה פון די דריטע טאג איז נישט טמא, נאר א פליטה פון די צווייטע טאג איז טמא, איז פארשטיי איך ווי וועם רבי אלעזר בן עזריה האלט, רבי אלעזר בן עזריה כרבנן דאמרי בחמישי עביד פרישה, רבי אלעזר בן עזריה האלט כשיטת חכמים, וואס אונז וועמער באלד זעהן אז די חכמים האבן געהאלטן אז פאר מתן תורה דאנערשטאג הערשט האט משה רבינו אנגעזאגט פאר כלל ישראל פורש צו זיין, און שבת איז געווען מתן תורה, קומט אויס מ'האט פורש געווען צוויי טאג שבת שוין געווען ריין, איז פשט אז א פליטה פון די דריטע טאג איז טאקע ריין, ווייל אז נישט וואלט משה רבינו געדארפט הייסן פורש זיין א טאג פריער, און ממילא זעהן מיר רבי אלעזר בן עזריה האלט כשיטת חכמים אז די פרישה איז טאקע געווען דאנערשטאג, און ווען משה רבינו געהייסן פורש זיין דאנערשטאג איז דאך נישט קיין נפקא מינה ווען די פרוי צו די מאן האבן געוואוינט, וואס טייטש טאמער למשל זיי האבן געוואוינט דאנערשטאג פארנאכטס זענען זיי אויך געווען גרייט אויף מתן תורה, פשט וויפיל צייט איז אריבער? די ביסל פאר מינוט וואס איז געבליבן דאנערשטאג, גאנץ פרייטאג, וואס דאס איז ממש די שיטה פון רבי אלעזר בן עזריה, אז ס'נישט קיין חילוק וויפיל עונות גייט אריבער וויפיל שעות גייט אריבער, די עיקר נקודה איז צוויי טאג, מקצת יום ככולו, די דריטע טאג איז מען שוין ריין. ווייטער זאגט די גמרא ורבי ישמעאל, רבי ישמעאל וואס האלט אז די דריטע טאג איז מען טמא אבער אויכעט מען ציילט נישט קיין שעות, ער האלט כרבי יוסי דאמר ברביעי עביד פרישה, ער האלט כשיטת רבי יוסי, וואס מען וועט באלד זען טאקע די מחלוקת פון חכמים און רבי יוסי, אבער רבי יוסי האלט אז מיטוואך, האט כלל ישראל פורש געווען פון זייער פרויען, און ממילא געווען מיטוואך דאנערשטאג פרייטאג דריי טאג וואס מ'האט פורש געווען, וואס טאמער די דריי טאג וואלט געווען א פליטה וואלט די פרוי טמא געווארן, אבער שבת וואס איז געווען מתן תורה די פערדע טאג א פליטה איז שוין נישט מטמא, זעהן מיר אז ר' ישמעאל האלט אויך אזוי די ערשטע דריי טאג איז א פליטה מטמא די פערדע נישט און אויך נישט קיין נפקא מינה וויפיל שעה ווייל משה רבינו געהייסן מיטוואך, נישט קיין חילוק צו מען האט געוואוינט מיטוואך אינדערפרי צו מען האט געוואוינט מיטוואך נאכמיטאג, די עיקר נקודה איז מיטוואך דאנערשטאג פרייטאג איז די פליטה מטמא, אפילו מיטוואך נאר אביסל א חלק פון די טאג, שבת איז מען שוין ריין, אלא ר' עקיבא כמאן, אבער ר' עקיבא האלט ווי וועמען? ווער האלט אז דארף זיין פונקט פינף עונות? לכאורה משה רבינו, נישט קיין חילוק צו ער איז געקומען זאגן כלל ישראל מיטוואך צו ער איז געקומען זאגן כלל ישראל דאנערשטאג אז מען זאל פורש זיין פון די פרויען, לויט ביידע שיטות איז דאך די פרישה געווען אדער אינדערפרי אדער נאכמיטאג, אבער ס'איז נישט געווען פונקט זעכציג שעה, און ממילא ווי וועם האלט רבי עקיבא? ענטפערט די גמרא, לעולם כרבי יוסי, רבי עקיבא האלט כשיטת רבי יוסי, וואס רבי יוסי האט געהאלטן אזוי ווי מ'האט געזען אז די פרישה איז געווען מיטוואך, וואס טייטש מ'דארף האבן דריי טאג, נאר וואס דען, רבי עקיבא לייגט דא צו א קנייטש, כדאמר רב אדא בר אהבה, משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד, משה רבינו איז אלעמאל ארויף אויפן בארג סיני אינדערפרי, און ער איז אלעמאל אראפגעקומען אינדערפרי, בהשכמה עלה, פון ווי ווייסט מען ער איז ארויף אינדערפרי, מדכתיב וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני, זעהן מיר ער איז ארויף אינדערפרי, בהשכמה ירד, פון ווי ווייסט מען ער איז אראפ אויך אינדערפרי, דכתיב ווייל שטייט דער פסוק לך רד ועלית אתה ואהרן עמך, זעהן מיר אז דער פסוק איז מקיש די ירידה צו די עליה, מקיש ירידה לעליה, מה עליה בהשכמה, אף ירידה בהשכמה, און במילא האלט ר' עקיבא אז היות וואס משה רבינו איז אלעמאל ארויף און אראפ אינדערפרי, קומט אויס ווען משה רבינו איז אראפגעקומען זאגן פאר כלל ישראל פורש צו זיין, ווען איז ער אראפגעקומען? טאקע מיטוואך אבער ווען מיטוואך? מיטוואך אינדערפרי! קומט אויס אז גאנץ כלל ישראל האט פורש געווען מיטוואך אינדערפרי, איז וויפיל עונות האט כלל ישראל פורש געווען? מיטוואך אינדערפרי, דאנערשטאג ביינאכט, דאנערשטאג אינדערפרי, פרייטאג ביינאכט און פרייטאג אינדערפרי, וואס דאס צוזאמען איז פינף עונות, שבת איז שוין געווען מתן תורה, דהיינו פרייטאג צו נאכטס האט מען זיך שוין גע'טובל'ט שבת אינדערפרי איז געווען מתן תורה, זעהן מיר אז פינף עונות דארף מען האבן כדי די פליטה זאל נישט מטמא זיין, אזוי לערנט רבי עקיבא ארויס. פרעגט אבער די גמרא, למה ליה למימרא להו, פארוואס האט משה רבינו געדארפט זאגן מיטוואך אינדערפרי כלל ישראל זאל פורש זיין, כדי ס'זאל טאקע זיין פינף עונות לשיטת רבי עקיבא, והא אמר רב הונא ישראל קדושים הן, ואין משמשים מטותיהן ביום, כלל ישראל איז דאך קדושים זענען סייווי נישט משמש בייטאג, און ממילא אפילו משה רבינו וואלט זיי געזאגט מיטוואך נאכמיטאג וואלסטו אויך געהאט א ראיה, פארוואס? ווייל מיטוואך האט כלל ישראל סייווי נישט משמש געווען, און ממילא איז געווען פינף עונות במילא, מיטוואך בייטאג, דאנערשטאג צוויי עונות פרייטאג צוויי עונות איז פינף עונות, און ממילא וואס דארפסטו האבן די לימוד אז די ירידה איז געווען מיטוואך אינדערפרי? ענטפערט די גמרא, ניין, ווייל הא אמר רבא, רבא האט דאך געזאגט אז אם היה בית אפל טאמער ס'איז געווען א טונקעלע שטוב מותר, מעג מען יא משמש זיין בייטאג, ואמר רבא ואיתימא רב פפא תלמיד חכם מאפיל בטליתו ומותר, ער קען זיך צודעקן מיט א טלית, אזוי איז אויך מותר, ס'טייטש ס'איז דא געוויסע מקרים וואס מען מעג יא משמש זיין בייטאג, און ממילא ווען נישט די ראיה אז משה רבינו האט אנגעזאגט אינדערפרי, וואלט רבי עקיבא קיין ראיה נישט געהאט. פרעגט אבער די גמרא, והא טבולי יום נינהו, וואס טייטש אפילו, דאס איז שוין א קשיא אויף אלעס, ס'נישט דווקא אויף רבי עקיבא, דהיינו, לויט אלע חשבונות, סיי צו מ'האט פורש געווען מיטוואך, סיי צו מ'האט פורש געווען דאנערשטאג, אלע מאכן אבער די חשבון אז ווען האבן זיך די פרויען געטובלט, זיי האבן זיך געטובלט פרייטאג צו נאכטס, און שבת אינדערפרי איז געווען קבלת התורה, וואס אויף דעם פרעגט די גמרא, אפילו מ'האט זיך געטובלט פרייטאג צו נאכטס, די דין איז דאך אז מ'דארף אויך האבן הערב שמש, מ'איז נישט אינגאנצן ריין, נאר נאכן טבילה דארף קומען א שקיעה, נאכן שקיעה ווערט מען ערשט אינגאנצן ריין, און במילא די פרויען וואס האבן זיך געטובלט פרייטאג צו נאכטס, שבת אינדערפרי זענען זיי נאכנישט געווען אינגאנצן ריין, נאר וואס דען? וועסטו מוזן זאגן ווען האט מען זיך גע'טובל'ט, נישט פרייטאג צונאכטס, נאר פרייטאג בייטאג, וויאזוי האט מען זיך געקענט טובל'ן פרייטאג בייטאג? טאמער ס'וואלט געווען א פליטה פרייטאג, לויט די אלע חשבונות וואס מ'האט געמאכט, וואלט די פרוי געווארן טמא, איז לכאורה א ראיה אז אפילו א פליטה פון פרייטאג וואלט נישט מטמא געווען די פרוי, וואס דאס איז א קשיא אויף יעדעם, ווייל אלע מאן דאמרים האבן דאך געמאכט די חשבון אז צו מיטוואך דאנערשטאג פרייטאג, צו דאנערשטאג פרייטאג, אדער די ביידע טעג ווען א פרוי זעט א פליטה איז זי טמא, און דא לכאורה לויט די חשבון טאמער זיי האבן זיך געטובלט פרייטאג בייטאג קומט אויס אז א פליטה פון פרייטאג וואלט זי נישט מטמא געווען, ווי קען דאס זיין? ענטפערט די גמרא, אביי בר אבן ור' חנינא בר אבן דאמרי תרוייהו, ניתנה תורה לטבול יום, ניין, אז וואס אוודאי האט מען זיך געטובלט פרייטאג צונאכטס, און ס'איז טאקע נישט געווען קיין הערב שמש, נאר די תורה האט נישט מקפיד געווען אז די פרויען זאלן זיין אינגאנצן ריין מיט הערב שמש דאס איז נאר א קפידה ביי קדשים ווען מען עסט קדשים, די עיקר נקודה איז זאלן זיין גע'טובל'ט, און טאקע די טבילה פון פרייטאג צו נאכטס האט געהאלפן, ווייל א פליטה נאך די טבילה וואלט זיי טאקע שוין נישט מטמא געווען לויט קיינעם נישט, זאגט די גמרא, יתיב מרימר וקאמר לה להא שמעתא, מרימר איז געזעצן און נאכגעזאגט דאס וואס מען האט יעצט געזען אז ניתנה תורה לטבול יום אז די תורה איז געגעבן געווארן פאר טבולי יום, זיי זענען נישט געווען אינגאנצן ריין, אמר ליה רבינא למרימר, האט רבינא געפרעגט צו מרימר, ניתנה קאמרת או ראויה קאמרת, וואס טייטשט דאס וואס דו זאגסט אז די תורה איז געגעבן געווארן פאר טבולי יום, טבולי יום איז טייטש האלב טמא'דיג וואס טייטש זיי האבן זיך געטובלט אבער זיי דארפן נאך ווארטן אויף הערב שמש, דאס איז במציאות אזוי געווען פרעגט ער, אדער טעארעטיש איז דאס אזוי געווען, וואס טייטש קען זיין אז אין הכי נמי די תורה וואלט געקענט געגעבן ווערן פאר טבולי יום, אבער בעצם בפועל איז די תורה נישט געגעבן געווארן פאר טבולי יום, פארוואס? ווייל ס'קען זיין אז כלל ישראל איז זיך געגאנגען טובל'ען פרייטאג, וואס אפילו נאכדעם וואס א פרוי טובל'ט זיך פרייטאג ווי מ'האט יעצט געזען, לויט יעדעם איינעם טאמער ס'וואלט געווען א פליטה נאכדעם וואלט זי נאכאמאל טמא געווארן, זי וואלט געדארפט זיך נאכאמאל טובל'ען פרייטאג צונאכטס, אבער ס'קען זיין אז זיי האבן זיך געטובל'ט פרייטאג און ס'איז געשען א נס אז ס'איז נישט געווען קיין פליטה נאכדעם, און במילא פרייטאג צונאכטס איז געווען הערב שמש, זענען זיי געווען אינגאנצן ריין, אמר ליה. האט ער טאקע געזאגט ראויה קאמינא, ס'טייטש האט מרימר געזאגט אז דאס וואס מ'האט געזען ניתנה תורה לטבול יום מיינט נישט אז די תורה איז טאקע בפועל געגעבן געווארן פאר טבולי יום, נאר וואס דען ס'וואלט געקענט געגעבן ווערן פאר טבולי יום, אבער בפועל ממש האבן זיך שוין די פרויען גע'טובל'ט פרייטאג, אפילו אז טאמער ס'וואלט ווען געווען א פליטה נאכדעם וואלטן זיי טמא געווארן, אבער די אייבערשטער האט צוגעפירט ס'איז נישט געווען קיין פליטה נאכדעם, און במילא זענען זיי טאקע געווען אינגאנצן ריין בשעת מתן תורה. פרעגט יעצט די גמרא אויף די שיטה פון רבי עקיבא, וואס טייטש רבי עקיבא האט דאך ארויסגעלערנט פון דעם מעמד מתן תורה אז א פליטה אין די ערשטע פינף עונות איז מטמא, נאך פינף עונות איז די פרוי טהור, און במילא פרעגט די גמרא לויט רבי עקיבא וליטבלו ביני שמשי וליקבלו תורה ביני שמשי, וואס טייטש אזוי? לויט די אנדערע צוויי מאן דאמרים וואס קריגן זיך אויף רבי עקיבא וואס זיי ביידע זאגן אז מען ציילט נישט קיין עונות מען ציילט נאר טעג איז די קשיא נישט קיין קשיא, פארוואס? ווייל די תורה איז געגעבן געווארן שבת, און מען זעט אז די פרישה איז געווען אדער מיטוואך אדער דאנערשטאג, איז א ראיה יעדער איינער לויט זיין שיטה צו מען דארף צוויי טאג צו דריי טאג, נישט קיין חילוק ווען מען הייבט אן ציילן במשך'ן טאג, אבער לויט רבי עקיבא וואס מען ציילט שעות, איז לכאורה פארוואס זאגט ער פינף עונות, ווייל מען קען א ראיה ברענגען פון מתן תורה אז ס'איז געווען פונקט פינף עונות פון ווען משה רבינו האט געהייסן פורש זיין ביז מעמד מתן תורה, וואס דאס איז א ראיה אז דאס איז טאקע די תקופה וואס זיי וואלטן טמא געווארן פון דארטן ווייטער נישט, און אויף דעם פרעגט די גמרא אויב אזוי אויב דאס איז די ראיה, וואלט לכאורה די תורה געדארפט געגעבן ווערן פרייטאג צונאכטס, און פון דעם וואס מ'זעט אז די תורה איז נישט געגעבן געווארן פרייטאג צונאכטס, נאר ווען איז די תורה געגעבן געווארן שבת אינדערפרי, איז לכאורה וואלט רבי עקיבא געדארפט זאגן אז מ'דארף האבן זעקס עונות, פארוואס? ווייל ווען האט נאכאמאל מאך נאכאמאל די חשבון, משה רבינו איז אראפגעקומען לויט רבי עקיבא, כשיטת רבי יוסי, מיטוואך אינדערפרי, מ'האט געווען פונקט אינדערפרי איז דאס געווען, וואס טייטש געווען די גאנצע עונה פון מיטוואך בייטאג, דאס איז די ערשטע עונה, שפעטער דאנערשטאג די נאכט און די טאג צוויי עונות פון דאנערשטאג, צוויי עונות פון פרייטאג האלט מען שוין פינף, און נאך די פרייטאג צו נאכטס נאך א גאנצע עונה, לכאורה לויט רבי עקיבא איז דא זעקס עונות ביז מתן תורה פארוואס זאגט ער פינף? אמר רבי יצחק זאגט רבי יצחק ניין, שטייט אין פסוק לא בסתר דברתי, און די פסוק איז דארט ממשיך במקום ארץ חושך, אז די אייבערשטער האט נישט געוואלט געבן די תורה, ביינאכט נאר דווקא בייטאג, און ממילא קען אוודאי זיין אז ביינאכט וואלט מען געקענט געבן די תורה, און כשיטת רבי עקיבא ווייל א פליטה ביינאכט וואלט זי טאקע מער נישט מטמא געווען, נאר די סיבה פארוואס דער אייבערשטער האט געגעבן בייטאג איז א זייטיגע חשבון אז דער באשעפער האט נישט געוואלט געבן די תורה ביינאכט, זאגט די גמרא אבער, וליטבלו בצפרא דשבתא וליקבלו תורה בצפרא דשבתא, וואס טייטש אויב אזוי אז דער רבונו של עולם האט געוואלט געבן די תורה שבת אינדערפרי, איז פארוואס האט משה רבינו זיי געהייסן פורש זיין מיטוואך אינדערפרי, ער וואלט זיי געקענט הייסן פורש זיין מיטוואך ביינאכט. און נאכדעם פינף עונות איז אזוי, דאנערשטאג צוויי עונות, פרייטאג צוויי עונות, פרייטאג צונאכטס נאך א עונה, שבת אינדערפרי גייט מען זיך טובל'ען און גראד נאכדעם איז מתן תורה האט מען פינף עונות, פארוואס האט מען שוין געדארפט הייסן פורש זיין א גאנצע טאג פריערט מיטוואך אינדערפרי און צוזאמען דא זעקס עונות האסט מיר טאקע מסביר געווען אז די זעקס עונות איז נישט זעקס עונות ווייל זעקס עונות נאר ס'איז זעקס עונות ווייל דער רבונו של עולם האט נישט געוואלט געבן די תורה ביינאכט אבער טאקע פארוואס האט משה רבינו אזוי געהייסן פורש זיין אינדערפרי ער וואלט געקענט הייסן פורש זיין ביינאכט, זאגט די גמרא ניין, אמר רבי יצחק שלא הללו הולכין לקבל תורה והללו הולכין לטבילה, מען האט אויך געוואלט אז די פרויען זאלן זיך טובל'ען ביינאכט און נישט שבת אינדערפרי, פארוואס? ווייל מען האט נישט געוואלט אז שבת אינדערפרי ווען ס'קומט די צייט צו מתן תורה זאלן טייל אידן גיין אין מקווה, טייל אידן גיין צו מתן תורה, מען האט געוואלט גאנץ כלל ישראל זאל גיין צו מתן תורה, און ממילא האט דער רבונו של עולם געוואלט יעדער זאל שוין זיין גרייט פרייטאג צונאכטס, פרייטאג נאכט זאל מען זיך שוין קענען טובל'ען, פארדעם די פרויען האבן זיך אוודאי שוין געטובל'ט פרייטאג צונאכטס, ווייל דאס איז געווען נאך פינף עונות, פארדעם האט מען געהייסן זיך פורש זיין מיטוואך אינדערפרי, ווייל פינף עונות שפעטער פרייטאג צונאכטס זאל מען זיך קענען טובל'ען, אז שבת אינדערפרי זאל קענען זיין מתן תורה. זאגט יעצט די גמרא, דרך אגב, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אז ס'דא דא נאך א מאן דאמר, זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אבל חכמים אומרים, שש עונות שלימות בעינן, חכמים האלטן טאקע מען דארף יא האבן גאנצע זעקס עונות, און זיי ברענגען טאקע א ראיה פון דעם אז מתן תורה איז ערשט געווען שבת אינדערפרי, און זיי האלטן נישט פון דער תירוץ אז מען האט נישט געוואלט זאל זיין הללו הולכין לקבל תורה והללו הולכין לטבילה, נאר זיי האלטן די חכמים האלטן אז מען האט זיך יא טאקע גע'טובל'ט שבת אינדערפרי, וואס דאס איז זעקס עונות נאכדעם וואס משה רבינו האט געהייסן פורש זיין, משה רבינו האט געהייסן פורש זיין מיטוואך אינדערפרי, און די טבילה איז געווען ערשט שבת אינדערפרי זעקס עונות שפעטער, האלטן טאקע די חכמים אז ביז זעקס עונות איז א פליטה מטמא. זאגט די גמרא, אמר רב חסדא האט רב חסדא געזאגט, מחלוקת, דער גאנצער מחלוקת וואס מ'האט יעצט געזען איז שפירשה מן האישה, טאמער ס'איז פורש די פליטות פונעם פרוי, אבל פירשה מן האיש, טמאה כל זמן שהיא לחה, אבער שכבת זרע וואס איז פורש מן האיש, איז אוודאי מטמא ווילאנג ס'איז נאס, וואס טייטש ווען ס'איז אויסגעטריקנט איז עס מער נישט מטמא, אבער ווילאנג ס'איז נאס, זאגט מען נישט דער כלל אז נאך דריי טאג איז עס שוין מסריח, ס'קען שוין נישט מוליד זיין, ניין, ס'קען יא מוליד זיין, און אזוי ווי מ'וועט זעהן אז ווילאנג ס'ליגט אין די גוף פון די פרוי איז די גוף די היץ פון די גוף פון די פרוי איז גורם נאך דריי טעג זאל מער נישט קענען מוליד זיין אבער ווען ס'קומט ארויס פונעם גוף פונעם מאן אן די היץ פונעם גוף פון די פרוי קען עס אוודאי מוליד זיין נאך דריי טאג אויכעט פרעגט די גמרא מתיב רב ששת שטייט אין פסוק וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע און מ'איז ממעט די ברייתא ממעט פרט לשכבת זרע שהיא סרוחה אז שכבת זרע וואס איז סרוחה וואס טייטש וואס קען שוין נישט מוליד זיין איז נישט מטמא, מאי לאו שפירשה מן האיש לכאורה די ברייתא רעדט פון שכבת זרע וואס קומט פון א מאן, זעהט מען אז ס'איז יא שייך ביי שכבת זרע פון א מאן אז זאל מער נישט קענען מוליד זיין, זאגט די גמרא לא שפירשה מן האישה, ס'רעדט זיך ווייטער אז שפירשה מן האישה וואס דעמאלטס טאקע נאך דריי טאג קען עס נישט מוליד זיין, אבער פון א מאן קען עס אלעמאל מוליד זיין ווילאנג ס'נאס, זאגט די גמרא בעי רב פפא האט רב פפא געפרעגט אן איבעיא, שכבת זרע של ישראל במעי כותית מאי, שכבת זרע פון א איד אין די גוף פון א גויטע וואס איז די דין נאך דריי טאג וואס טייטש צו די דין אז נאך דריי טאג איז עס מסריח איז נאר ביי א איד געזאגט געווארן צו אויך ביי א גויטע וואס איז די איבעיא זאגט די גמרא ישראל דדאיגי במצוות חביל גופייהו א איד וואס איז פארדאגה'ט מיט מצוות איז זיין גוף ווערט ווארעם פארדעם א אידישע פרוי די ווארעמקייט צושטערט די שכבת זרע נאך דריי טאג איז עס גארנישט ווערט אבער עובדי כוכבים דלא דאיגי במצוות לא אפשר א גוי וואס טראכט נישט פון קיין מצוות איז נישט טאקע אזוי אנגעווארעמט און ממילא שכבת זרע איז נאך ראוי לקלוט נאך דריי טעג אויכעט או דילמא אדער אפשר ניין כיוון דאכלין שקצים ורמשים חביל גופייהו היות זיי עסן שקצים און רמשים אלע מיני טמא'נע מאכלים דאס ווארעמט אן זייער גוף, און ממילא איז עס אויך נאך דריי טאג ווערט די שכבת זרע אויס ראוי לקלוט. ואם תמצא לומר נאך א ספק זאגט די גמרא כיון דאכלין שקצים ורמשים חביל גופייהו לאמיר שוין זאגן אז א גויטע זאגט מען אויך די דין נאך דריי טאג איז עס גארנישט ווערט, וואס איז מיט במעי בהמה מאי, שכבת זרע אין די געדערים פון א בהמה, צו די ווארעמקייט פון די בהמה איז אויך מבטל אז די שכבת זרע נאך דריי טאג קען מער נישט קולט זיין צו נישט, און די שאלה איז אשה דאית לה פרוזדור מסרחת, אפשר דווקא א פרוי, וואס האט א פרוזדור, ס'דא א פרוזדור פאר די בית הרחם, איז דאס איז גורם נאך דריי טעג אז די שכבת זרע זאל נסרח ווערן, אבער קען זיין אבל בהמה דלית לה פרוזדור לא, או דילמא לא שנא, קען זיין ס'איז נישט קיין חילוק, אלעמאל שכבת זרע וואס ליגט אין די מעיים, נישט קיין חילוק פון א בהמה פון א מענטש אלעמאל נאך דריי טעג איז עס מסריח, תיקו, זאגט די גמרא דאס בלייבט שווער, זאגט יעצט די גמרא גיי מיר יעצט זעהן די מחלוקת פון ר' יוסי און די חכמים, ווען איז געווען די מצוה פון פרישה, צו מיטוואך צו דאנערשטאג, וואס אונז האבן געזען די גאנצע מחלוקת פריער, צו די פליטה פון די דריטע טאג איז מטמא צו פון די צווייטע טאג איז מטמא איז אלעס תלוי אין דעם, איז גיי מיר יעצט זען די מחלוקת, איז איידער מעט זען די מחלוקת דא אין די גמרא אינעווייניג, עמער אויסשמועסן קודם כל די פסוקים, וואס די פסוקים רעדט אויס די סדר דארט פון מתן תורה, און מעט אויסשמועסן וואס איז טאקע די מחלוקת, אזוי אז מעט עס זען אינעווייניג העט עס גיין געשמירט, איז אזוי, דאס איז קלאר אז מתן תורה אזוי ווי מ'וועט זען באלד, איז געגעבן געווארן שבת, די אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר כלל ישראל שבת, דאס איז אויך קלאהר אז די סדר הדברים ווי ס'הייבט זיך אן, ווי די פסוקים הייבן אן פון בחודש השלישי לצאת בני ישראל מצרים ביום הזה באו מדבר סיני, דאס איז קלאהר אז דאס איז געווען ראש חודש סיוון, די מחלוקת איז ווען איז געווען ראש חודש סיוון, צו ס'איז געווען זונטאג, צו ס'איז געווען מאנטאג, און לויט דעם וועמיר זעהן טאקע אז ס'העט זיין א נפקא מינה ווען איז געווען די פרישה, צו ס'איז געווען מיטוואך צו דאנערשטאג, איז אזוי, לאמיר זעהן וואס שטייט אין פסוק די סדר הדברים וואס איז געווען דארט, שטייט אין פסוק אין שמות קאפיטל יט פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. די פסוק פארציילט אונז אז כלל ישראל איז אנגעקומען צום מדבר סיני, יעצט די פסוק איז יעדער מודה דאס איז געווען ראש חודש, די שאלה נאר איז, מ'עט זען טאקע א מחלוקת, ווען איז געווען ראש חודש, צו זונטאג צו מאנטאג, און ממילא איז טאקע א נפקא מינה צו די פסוק איז זונטאג אדער מאנטאג, אבער דאס איז די ערשטע טאג דאס איז די טאג פון ראש חודש, כלל ישראל קומט אן צום מדבר, און יענע טאג איז גארנישט געווען, משה רבינו נישט ארויף יענע טאג, אזוי ווי מ'עט זען אין די גמרא, כלל ישראל געווען אויסגעמוטשעט, און במילא יענע טאג איז משה רבינו נישט ארויף צום באשעפער, און יענע טאג איז גארנישט געווען. די צווייטע טאג, הייבט זיך אן פסוק ג', ומשה עלה אל אלקים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, ויבוא משה, ויקרא לזקני העם וישים לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו ה', ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה, וואס טייטש דער טאג דא ווערט נתבהר אז משה רבינו איז ארויף אין הימל, דער רבונו של עולם האט אים געזאגט איך וויל איבערגעבן די תורה פאר כלל ישראל, משה רבינו איז אראפגעגאנגען צו כלל ישראל זאגן אז דער רבונו של עולם וויל אים געבן די תורה, און כלל ישראל ענטפערט פאר משה רבינו כל אשר דיבר השם נעשה אז זיי ווילן די תורה, דאס איז געווען די צווייטע טאג, וואס נאכאמאל אזוי ווי מען האט אויסגעשמועסט איז דא א מחלוקת, צו דאס איז געווען מאנטאג צו דאס איז געווען דינסטאג, גייט מען יעצט צום דריטן טאג, זאגט די פסוק וישב משה את דברי העם אל ה', משה רבינו טראגט יעצט צוריק דאס וואס כלל ישראל האט אים געזאגט כל אשר דיבר ה' נעשה, משה רבינו זאגט פארן רבונו של עולם אז כלל ישראל האט אזוי געזאגט, ויאמר ה' אל משה, און דער רבונו של עולם זאגט צו משה, הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, איך גיי קומען בעב הענן, און כלל ישראל וועט פאלגן וגם בך יאמינו לעולם, און די פסוק איז ממשיך יעצט צום נעקסטן טאג, ויגד משה את דברי העם אל ה' און משה רבינו האט געזאגט פארן רבונו של עולם דאס וואס דער רבונו של עולם האט אים געזאגט איבערצוגעבן, יעצט וואס איז געווען דא? וואס טייטש משה רבינו זאגט פארן רבונו של עולם ויגד משה את דברי העם, די גאנצע שקלא וטריא ס'פעלט דא עפעס א שטיקל אין פסוק, ס'שטייט נישט אז דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר משה רבינו עפעס איבערצוגעבן פארן פאלק אז משה רבינו קומט שוין צוריק מיט א תשובה, נאר וואס דען עמיר באלד זען אז דא פעלט טאקע די קומענדיגע פסוקים, פסוק יב שטייט אז די רבונו של עולם הייסט פאר משה רבינו והגבלת את העם סביב לאמור השמרו לכם עלות בהר, אז די רבונו של עולם זאגט די מצוה פון הגבלה הגבל את ההר אז מען טאר נישט ארויף גיין אויף בארג סיני, דאס איז בעצם געווען דא, דאס פעלט דא בעצם אין פסוק, די סדר פון די פסוק איז אויסגעדרייט, און דאס איז געווען דא דעם דריטן טאג, וואס ס'איז א מחלוקת צו די דריטע טאג איז טאקע געווען דינסטאג אדער מיטוואך, אבער יענע טאג צו דינסטאג צו מיטוואך האט דער רבונו של עולם געזאגט אז, מען טאר נישט צוגיין צום בארג, און משה רבינו ווען ער זאגט די נעקסטע טאג וואס דאס איז אדער מיטוואך אדער דאנערשטאג קומט ער צוריק צום רבונו של עולם און ער זאגט אז כלל ישראל האט מקבל געווען אויף זיך טאקע נישט צוצוגיין צום בארג, גייט מען יעצט טאקע צום נעקסטן טאג צו ס'איז מיטוואך צו ס'איז דאנערשטאג, דאס איז די פערדע טאג, דאס שטייט אין פסוק י, ויאמר ה' אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכבסו שמלותם והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני, דא זאגט דער רבונו של עולם פאר משה רבינו וקידשתם היום ומחר די מצוה פון פרישה אז כלל ישראל זאל פורש זיין היינט און מארגן, יעצט דאס איז א מחלוקת טאקע צו דאס איז געווען מיטוואך צו דאנערשטאג. טאמער ס'איז געווען מיטוואך, איז א סימן אז ס'איז דא דא געווען דריי טאג צווישן מיטוואך און שבת וואס כלל ישראל איז געווען בפרישה, וואס דאס איז א ראיה לויט די מאן דאמרים אז די ערשטע דריי טאג וואס א פרוי זעט שכבת זרע, וואס א פרוי איז פולט שכבת זרע אז זי איז טמא. אבער טאמער ס'איז געווען דאנערשטאג, איז א סימן אז נאר צוויי טאג איז די פליטה מטמא, די דריטע טאג איז שוין טהור. לאמיר יעצט זעהן אינעווייניג אין די גמרא, די סדר הדברים זאגט די גמרא תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל ר' יוסי אומר בשביעי בו, ס'דא א מחלוקת ווען איז געווען מתן תורה, צו די זעקסטע טאג אין סיוון, צו די זיבעטע טאג אין סיוון, יעצט אזוי, אמר רבא איז רבא מסביר, דכולי עלמא בראש חודש אתו למדבר סיני יעדער איז מודה אז ראש חודש איז מען אנגעקומען צו מדבר סיני, פארוואס ווייל כתיב הכא ביום הזה באו מדבר סיני, פסוק א' האט מען געזעהן שטייט ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב התם שטייט אין פסוק החודש הזה לכם ראש חדשים, און ממילא מאכט מען א גזירה שוה הזה הזה, מה להלן ראש חודש, אף כאן ראש חודש, אז ס'איז געווען ראש חודש, אונז האבן טאקע אויסגעשמועסט ס'איז א מחלוקת צו ס'איז געווען זונטאג אדער מאנטאג, אבער ראש חודש איז דאס געווען. ווייטער זאגט רבא דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל, יעדער איז אויך מסכים ביידע מאן דאמרי זענען מסכים, אז שבת איז געגעבן געווארן מתן תורה פאר כלל ישראל, פארוואס ווייל כתיב הכא שטייט אין פסוק אין די עשרת הדברות זכור את יום השבת לקדשו, וכתיב התם שטייט ביי יציאת מצרים ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה, און ממילא א גזירה שווה זכור זכור, מה להלן בעיצומו של יום, אזוי ווי ביי יציאת מצרים וואס שטייט זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, גייט עס ארויף אויף יענע טאג, יענע טאג איז מען טאקע ארויס פון מצרים, אף כאן די זעלבע זאך ווען שטייט אין פסוק זכור את יום השבת לקדשו, איז אויך אין די עיצומו של יום יענע טאג איז געווען שבת, יעדער איז מודה אז מתן תורה איז געווען שבת, כי פליגי וואס איז די מחלוקת בקביעא דירחא, ווען איז געווען ראש חודש סיוון? רבי יוסי סבר, רבי יוסי האלט בחד בשבא איקבע ירחא אז ראש חודש איז געווען זונטאג, און ממילא די גאנצע סדר הדברים האט זיך אנגעהויבן זונטאג, און די גמרא איז מבאר, ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי, די ערשטע טאג אזוי ווי מ'האט געשמועסט ווען מ'איז אנגעקומען צו מדבר איז גאר נישט געווען, משה רבינו נישט ארויף, משום חולשא דאורחא מ'איז געווען שוואך פון וועג, בתרי בשבא מאנטאג איז אמר להו איז געווען די לאנגע פסוקים דארט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, און בתלתא, די דריטע טאג וואס דאס איז דינסטאג, אמר להו האט משה רבינו געזאגט פאר כלל ישראל מצוות הגבלה, אזוי ווי מ'האט געזען די פסוקים פעלט, דאס איז די פסוק י"ב וואס דאס מוז זיין ס'איז געשען דעמאלטס, בארבעה, די פערדע טאג וואס דאס איז מיטוואך, עבוד פרישה, איז געווען די פרישה, אזוי ווי שטייט וקידשתם היום ומחר, וואס דאס איז געווען מיטוואך, אזוי ווי מען האט געזען, אזוי האלט רבי יוסי, ורבנן סברי, די חכמים האלטן אז אין הכי נמי, שבת איז געגעבן געווארן די תורה, די פסוקים הייבן זיך טאקע אן פון ראש חודש, אבער ווען איז געווען ראש חודש מאנטאג, ורבנן סברי בתרי בשבא איקבע ירחא ס'איז געווען ראש חודש געווען מאנטאג, בתרי בשבא לא אמר להו ולא מידי מאנטאג איז גארנישט געווען, משום חולשא דאורחא מ'איז געווען שוואך יענע טאג, בתלתא דינסטאג ערשט אמר להו ואתם תהיו לי איז געווען די פסוקים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, מיטוואך בארבעה אמר להו מצות הגב מצות הגבלה די פסוקים וואס פעלט דאס איז געווען מיטוואך, און בחמשה דאנערשטאג עבוד פרישה דאנערשטאג הערשט האט דער אייבערשטער געזאגט וקידשתם היום ומחר און במילא זענען די חכמים די וואס האלטן אז די פרישה האט זיך ערשט אנגעהויבן דאנערשטאג וואס אזוי ווי מען האט פריערט געזען די שיטה פון רבי אלעזר בן עזריה אז נאר צוויי טאג איז א פולטת מטמא די דריטע טאג נישט, דאס גייט טאקע כשיטת חכמים אז די פרישה האט זיך ערשט אנגעהויבן דאנערשטאג.